משיחת י"ט כסלו תשכ"ו. וואס על פי זה וועט מען פארשטיין א פלא גדול, א מעשה וואס האט געטראפן גלייך נאך דער גאולה, וואס לכאורה האט עס קיין פארשטאנד ניט אין שכל הפשוט. און אט דאס איז אז ס'איז דאך ידוע ווען די גאולה איז בשעת מ'האט אנגעזאגט דעם אלטן רעבן אז ער איז יצא אז ער איז נגאל געווארן און ויצא לחופשי האט מען ביי אים געפרעגט וואוהין וויל ער אז מ'זאל אים אפפירן, האט ער אנגעגעבן די כתובת, דעם אדרעס, וואו ס'האט דעמאלט געלעבט אין פעטערבורג, אין פעטערסבורג, ווי ס'האט דעמאלט געהייסן, איינער פון זיינע חסידים ר' מרדכי לעפלער, וכידוע איז אין פעטערבורג איז ער געווען דארט איז געווען אסור, דארט האבן אידן ניט געטארט לעבן, סיידן על פי חוקי פונעם צאר, סיידן נאר די וואס האבן געהאט זכויות מיוחדות. אלס א סוחר, א ליפעראנט צו דער ממשלה וכיוצא בזה, וואס איינער פון זיי איז געווען אויכעט דער ר' מרדכי לעפלער. און בשעת מען האט אפגעפירט דעם אלטן רעבן אהינצו, איז אין דער זעלבער הויז האט געוואוינט אויכעט נאך א איד, וואס ער איז געווען פון די מנגדים. און ווי ס'גייט דער נוסח הסיפור אז על פי טעות האט מען דעם אלטן רעבן אריינגעפירט אין די הויז אין דער דירה פון דעם מנגד, און דער מנגד איז געווארן איבעראשט וואס ווי קומט עס ער האט דאך געוואוסט די הלשנה מיט די גאנצע פרטים בזה, ווי קומט עס אז מ'האט דעם אלטן רעבן באפרייט, האט ער אים אנגעהויבן מצער זיין בדברים, אבער ביחד עם זה האט ער אים אויכעט געגעבן כיבוד. און דאס האט געדויערט א משך זמן, ווי דער רבי דער נשיא דערציילט, אפאר שעה, ביז וואנעט די חסידים האבן אנגעהויבן ארומזוכן דעם אלטן רעבן, וויסנדיג אז מ'האט אים משחרר געווען און וואו געפינט ער זיך, ביז וואנעט מ'איז געקומען און מ'האט געפונען אים, אז דער, מ'האט געפונען דעם אלטן רעבן בדירת המנגד, און מען האט געוואלט האט מען גלייך אנגעהויבן, מען האט געוואלט אים גלייך צונעמען, גלייך אוועקגיין פון דארטן, און אפצאלן דעם מנגד, ווי קומט עס אז ער האט מצער געווען דעם אלטן רעבן בדברים פאר דעם משך פון כמה זמן, און דער אלטער רבי האט געזאגט אז צוליב כבוד אכסניא דארף ער זאל מען אים ניט מצער זיין, און דארט געטרונקען א גלאז טיי,

און ווי דער צווייטער ענין אין דעם אז מען האט שוין מגלה געווען, האט מען דאס מגלה געווען ניט אין אן אופן פון הבנה והשגה לכל אחד ואחד כמו שיתבאר לקמן. על אחת כמה וכמה וואס דאס איז געווען דער ענין המאסר, על אחת כמה וכמה אז דער ענין הגאולה איז געווען אין אן אופן פון א נס למעלה מדרך הטבע, וואס דערפאר איז אויך דא מאמרי חסידות וואס מען האט זיי געזאגט י"ט כסלו וואס הייבן זיך אן ברוך שעשה ניסים, און ווי דער אלטער רבי שרייבט אין זיין איגרת ארויסגייענד וואס ער האט געשריבן לבשר מענין הגאולה צו ר' לוי יצחק בארדיטשעווער ועוד לכמה גדולים בימיו שרייבט ער אז הגדיל והפליא השם לעשות עמנו. היינט ווי קען זיין אז בשעת די גאולה איז געווען אין אן אופן פון הגדיל והפליא הוי' לעשות עמנו, איז דערנאך וועט זיין א טעות און וועט מצד בני אדם און מ'וועט אים פארפירן ניט אט דארט וואו ער האט געדארפט גיין. מוז מען דאך זאגן אז דאס געהערט אויכעט צו דער גאולה, וואס לכאורה וואו איז דא א ענין פון גאולה, אז מ'האט אים געפירט לדירת המנגד און יענער האט אים מצער געווען בדברים, דאס איז דאך לכאורה אדרבה א המשך פון ענין הגלות, ואדרבה נאך א שווערערער גלות ווארום פריער איז דאך געווען דער גלות ביי גויים און דא איז געווען א צער ביי א אידן. און מען מוז דאך זאגן אז ס'איז שוין געווען די גאולה, מען קען נישט זאגן אז ס'האט זיך נאך אלץ געצויגן דער ענין המאסר, דער אלטער רבי שרייבט דאך אין זיין איגרת אז ווען איז געווען די גאולה, בשעה שקריתי פדה בשלום נפשי, איז אט דעמאלט יצאתי שלום, האט זיך דעמאלט גענדיגט דער מאסר און ס'איז געווען די פדיה בשלום. און דערנאך זאגט מען אז אפאר שעה צייט, און ווי דער אלטער רבי האט דערנאך געזאגט אז דער די פאר שעה האט אים מער מצער געווען ווי דער זיצן אין פעטראפאוולאווסקי קרעפאסט די כמה ימים, מוז מען דאך זאגן אז דאס איז אויכעט א ענין אין דער גאולה. וואס כאמור לעיל איז דאס פארשטאנדיג, דער אויפטו פון דעם אלטן רבי'ס גאולה איז געווען אז ס'איז געווען דער פדה בשלום, ניט אין אן אופן אז ס'איז געווען צוויי צדדים און איין צד האט מנצח געווען, נאר די פדיה איז געווען אין אן אופן אז ביידע צדדים איז ברבים היו עמדי. און דערפאר איז אין וואס איז ארויסגעקומען די גאולה די התחלת הגאולה ועיקרה אז די גאולה איז אנגעקומען אין דירת המנגד און ער האט גלייך דערלאנגט כיבוד לשם הגאולה. נאר וואדען ס'טוט זיך זיך ניט אויף ס'איז דאך לאט לאט אגרשנו. ס'ווערט ניט מיטאַמאָל אַ היפּוך מן הקצה אל הקצה, דאָס איז מער ניט אַ דרך פון הוראת שעה, האָט עס גענומען ביי אים די פּאָר שעה צייט, ביז וואַנעט ביי דעם מנגד איז דאָס אויך האָט דעם דורכגענומען אויף דורך און דורך, אַז ער איז געוואָרן אויס מנגד. אבער די התחלה אז ברבים היו עמדי איז שוין געווען ווען ס'האט זיך געפענט די טיר און ער האט דערזען דעם אלטן רעבן און האט געזאגט אז דער אלטער רבי איז ארויס לגאולה און ער גיבט אים כיבוד, אט דא איז ארויסגעקומען די גאולה פון דעם אלטן רעבן בנקודתה אז דאס איז שלא בדמות און ניצחון פון מלחמות וכיוצא בזה ובפרט די ניצחון בנוגע צו דעם צאר נאר דאס איז אן אופן וואס ווי ביי אידן איז באחיהם ווי דער אלטער רבי שרייבט אין די אגרת פון קטנתי המדובר לעיל, אז זיי זאלן זיך אויכעט פאראיינציקן וואס זאל ווערן דער ברבים היו עמדי. וואס דאס גיט אויכעט א הוראה כאמור לעיל אין מעשה בפועל, אז דער סדר ההנהגה בעבודה פון הפצת המעיינות והיהדות איז, איז דאס ניט אין אן אופן אז מ'וויל אליין טון ועינו צרה בשל אחרים, אז דער ענין ווי דא אין מדינה פון קאפירייט דארף ניט צולאזן אן אנדערן צו דער ארבעט, נאר אדרבה די ארבעט באשטייט אין דערויף, אז גלייך מלכתחילה אן ציט מען צו אנדערע ניט נאר אז זאלן זיין מקבלים, נאר זיי זאלן זיין מיטארבעטער, אז זיי זאלן אויכעט ווערן שותפים אין דער עבודה פון הפצת המעיינות, ביז וואנעט אז ברבים היו עמדי. און אין אן אופן ווי גערעדט פריער אז ס'איז ניט מספיק אז מ'ציט צו פון איין דגל אדער א חלק פונעם דגל אדער פון צוויי דגלים אדער פון דריי דגלים נאר דאס דארף זיין פון אלע ד' דגלים וואס זיי זיינען כולל די אלע י"ב שבטים. וואס אט אזוי איז געווען די התחלת הגאולה כמדובר לעיל אין דעם סיפור אופן הגאולה, אז ארויסגייענדיג פון טורמע איז דער ערשטער וואס האט מודה געווען אויף די גאולה און האט דערלאנגט כיבוד לשם זה איז דאס געווען דער וואס איז נאך דעמאלט געווען א מנגד, ועל אחת כמה וכמה אז די עבודה קומט אראפ אין דורות שלאחרי זה ביז בדורנו זה וואס קיין מנגדים אמיתיים איז דאך שוין ניטא, און ס'קאן דאך ניט זיין אויכעט ווארום דעמאלט איז דאך געווען די התנגדות מיט א טעם פארוואס מ'האט מנגד געווען, דערפאר וואס מ'האט איבערגעטראכט אז במשך הזמן קאן דאס ברענגען אין קולות בנוגע לתורה ומצוות. און איצטער זעען דאך אלע אז אדרבה תורת החסידות ברענגט צו חומרות און ניט צו קולות, וואס דאס איז דאך אויכעט אין קביעות השם, האט מען זיך ווי גערעדט שוין כמה פעמים אז אין שכל הפשוט איז וויבאלד אז חסידים האבן אויפגעטאן די נייעס האבן זיי זיך געדארפט אנרופן האט מען זיי געדארפט אנרופן בשם מנגדים און די פריערדיגע האבן געדארפט ווייטער גערופן ווערן חסידים וואס האלטן זיך אן אין תורה ומצוות. און דער פועל האט זיך באוויזן פארקערט, אז פון דעמאלט אן ווערט אט די דער סדר הלימוד און דער סדר ההנהגה אנגערופן בשם חסידות בשם כל ישראל, און דער טעם הפשוט אויף דעם אז א גזירה ווי די גמרא איז פסק'נט אפ דעם דין אז בשעת מ'איז גוזר א גזירה מ'זאגט א טעם. איז דעמאלט איז בטל טעם בטל גזירה, ווארום אויב מען וואלט געוואלט אז די גזירה זאל אלעמאל זיין וואלט ניט מגלה געווען דעם טעם, האט מען דאך געזען במשך פון די הונדערט זעכציק זיבן יאר פון דעמאלט, אז בשעת מען דערמאנט ווער איז א חסיד זאגט מען אז מסתם לייגט ער צוויי פאר תפילין און דאווענט באריכות און גייט מיט לאנגע ציצית און איז מהדר אין גלאט כשר וכו' וכו'. אלע עניינים וואס זיי זיינען היפך פון טעם הגזירה. נאר וואדען ס'איז דאך נאך דא אזענע וואס ווייסן ניט פון דער ארבעט, אדער ווייסן ניט פון דער יוקר פון דער טייערקייט פון דער ארבעט, אדער זיי ווייזט זיך אויס אז זיי האבן אן ארבעט וואס איז בילכער און בעסער און מער צוגעפאסט פאר זיי. איז אין דערויף באשטייט דער ראשית העבודה ושרשה ועיקרה, און דאס וואס דער בעל הגאולה האט געוואלט און וואס ער וויל אז מען זאל זיך אויף דערויף דערמאנען ביום הגאולה, און אנהייבן פון דעם טאג טון אין דעם, ביתר שאת וביתר עז, אויף צוציען צו די ארבעט, צו דעם ענין הפצת היהדות והמעיינות, ניט נאר אלס מקבלים נאר אויך אלס משפיעים ועובדים, כל אשר בשם ישראל יכונה, און אין אן אופן וואס ווי אזוי ציט מען צו איז דאס בדרכי נועם ובדרכי שלום, מיט אן אופן פון ימין מקרבת, און.